דינסטאג חיי, ווען מען לערנט די פינף פסוקים דינסטאג האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די היי פון די מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם ב"ן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה לא אדוני, נישט אזוי מיין האר, רש"י טייטשט, קויף עס נישט מיט געלט. די ספורנו זאגט, נישט אזוי ווי דו זאגסט אז די מענטשן פון חת דארפן קומען שתדל'ן ביי מיר, זאגט עפרון, נישט אזוי מיין האר, שמעני, הער מיך צו, לאמיר אליין פארהאנדלען, קיינער דארף זיך נישט אריינמישן. השדה די פעלד, נתתי לך, דאס איז ביי מיר, כאילו איך האב דיר עס שוין געגעבן, הגם אברהם אבינו האט נישט געבעטן די פעלד, ער האט נאר געבעטן די הייל, האט עפרון אבער געזאגט, דו מוזט דאך האבן א וועג וויאזוי צוצוקומען צו דעם הייל, איך מוז דיר געבן א רעכט אינעם פעלד, אדער ווי דער אור החיים הקדוש זאגט, ער האט געמיינט צו זאגן, איינמאל דו מאכסט די מערה פאר א בית החיים, איז שוין די גאנצע פעלד נישט אינטערעסאנט, ס'פארלירט די ווערד, ממילא געב איך דיר עס אוועק די גאנצע פעלד שוין. והמערה אשר בו, און די הייל וואס איז דערין, לך נתתיה, פאר דיר האב איך עס געגעבן.

זאגט דער פסוק וישתחו אברהם לפני עם הארץ, אברהם האט זיך געבוקט פאר עפרון זיך צו באדאנקן פאר אים, און דאס האט ער געטון פארנט פון די אויגן פון די מענטשן פון דעם לאנד. זאגט דער חזקוני, דא שטייט שוין נישט ויקם אברהם וישתחו, ווייל אויבן רעדט מען ער האט זיך געוואלט פארנויגן און באדאנקן פאר אלע בני חת, אפילו די וואס זענען געווען הונטער אים האט ער זיך געדארפט אויפהייבן, אבער דא האט ער זיך נאר געוואלט פארנויגן פאר עפרון וואס ער איז געווען פארנט פון אים, האט ער געקענט דא אויפן פלאץ זיך געבן א בוק. זאגט דער תרגום, וסגיד אברהם קדם עמא דארעא. זאגט דער פסוק וידבר אל עפרון, אברהם האט ווייטער גערעדט צו עפרון, באזני עם הארץ, אין די אויערן פון די מענטשן פונעם לאנד לאמר אזוי צו זאגן, אך, נאר, דאס איז א מיעוט. זאגט דער אור החיים הקדוש, ער האט געמיינט צו זאגן פאר עפרון, רעד נישט אזויפיל. אם אתה לו שמעני, הלוואי וואלסטו מיך צוגעהערט, נתתי כסף השדה, די געלט פאר די פעלד איז ביי מיר גרייט און כאילו איך האב עס שוין געגעבן, נת קח ממני, נעם עס איבער פון מיר, ואקברה את מתי שמה, און נאכדעם וועל איך באערדיגן מיין טויטן דארט. זאגט רש"י, אך אם אתה לו שמעני, אתה אומר לי לשמוע לך וליקח בחינם, דו ווילסט איך זאל דיר צוהערן און נעמען אומזיסט די פעלד, אני אי אפשי בכך, איך וויל נישט דאס, אך אם אתה לו שמעני, הלוואי ותשמעני, נתתי, דוני"ש בלע"ז, מוכן הוא אצלי, דאס געלט איז גרייט ביי מיר, והלוואי נתתי לך כבר, הלוואי וואלט איך דיר עס שוין געגעבן. זאגט די תרגום אין מלאי לעם עפרון קדם עמו דארו למימר ברם אם את עובד לי טובי קבל מני אתן כספו דמאי חקלו צב מני ואגבר יסמיצי טעמא זאגט די פסוק ויען עפרון את אברהם לימור לו עפרון האט געענטפערט פאר אברהם צו זאגן צו אים זאגט די תרגום ועוזב עפרון יאס אברהם למימר לי האט ער אים געזאגט, אדוני מיין האר, שמעני הער מיך צו, ארץ, דאס לאנד, ארבע מאות שקל כסף, וואס איז ווערט פיר הונדערט זילבערנע שקלים, ביני ובינך מה היא, צווישן מיר און דיר אזאלכע גוטע פריינד, וואס איז עס דען אז איך גיב דיר עס אוועק בחינם, ואת מתך קבור, באערדיג דיין טויטן אומזיסט, ער האט אים מרמז געווען וויפיל דער פעלד איז ווערט, און אברהם האט טאקע פארשטאנען פון דעם אז ער מיינט יא געלט, אבער אזוי רעדנדיג האט ער געזאגט, ס'איז נאר פיר הונדערט שקלים, וואס איז שוין אז פאר א גוטן פריינט געב איך עס אוועק אומזיסט. זאגט רש"י ביני ובינך, בין שני אוהבים כמונו, מה היא חשובה לכלום, וואסערע חשיבות האט דאס, ס'איז גארנישט ווערט, אלא הנח את המכר, לאז אפ דעם מכר, רעד שוין נישט פון קויפן, ואת מתך קבור, דיין טויטן זאלסטו בערדיגן דא אומזיסט. זאגט די תרגום, רבוני קביל מני, ארע שויא ארבע מאה סלעין דכסף בינא ובינך מה היא, וית מיתך קבר. זאגט די נביא, מלכים א' קאפיטל א', ויאמר נתן אל בת שבע, נתן הנביא, וואס ער האט געהאט נבואה געזאגט אז שלמה המלך דארף איבערנעמען די מלוכה נאך דוד, איז ער געגאנגען צו שלמה המלך'ס מאמע, בת שבע, אם שלמה די מאמע פון שלמה לאמר צו זאגן, הלא שמעת, דו האסט דאך זיכער געהערט כי מלך אדוניהו בן חגית, דער אדוניהו דער זון פון חגית, די פרוי פון דוד, ער האט זיך אנגעהויבן פירן ווי א קעניג און ער וויל איבערנעמען די מלוכה, און ס'מוז זיין ואדונינו דוד לא ידע, ס'מוז זיין אז אונזער האר דוד ווייסט נישט דערפון, ווייל ער וואלט ווען מוחה געווען, ווייל דוד המלך ווייסט דאך אויכעט די נבואה וואס איך האב געזאגט אז שלמה דארף איבערנעמען די מלוכה. זאגט דער תרגום, ואמר נתן לבת שבע אמיה דשלמה למימר, הלא שמעת ארי מלך אדוניה בר חגית, ורבוננא דוד לא ידע. זאגט נתן הנביא ווייטער, ועתה און יעצט, לכי, גיי, איעצך נא עצה, לאז מיר דיר געבן א עצה, ומלטי את נפשך, דו וועסט קענען ראטעווען דיין זעל, ואת נפש בנך שלמה, און די זעל פון דיין זון שלמה. פון וואס וועט ער זיי ראטעווען? זאגט רש"י ער וועט זיי ראטעווען פון מחלוקת, אז ווען דוד וועט נפטר ווערן און עס וועט זיך אנהייבן א קריגעריי צווישן שלמה און אדוניהו, וועט זיין א גרויסע מחלוקה, האט ער געוואלט ראטעווען שלמה און בת שבע פון די מחלוקה. די רד"ק ברענגט אראפ נאך א פשט, ער האט זיי געוואלט ראטעווען פון מיתה, ער האט געוואוסט אז טאמער אדוניהו וועט איבערנעמען וועט ער די ערשטע זאך אויסהרג'נען שלמה מיט זיין מאמע כדי זיי זאלן קיינמאל נישט קענען מערער זיין אויף זיין מלוכה, נאך א פשט זאגט ער, ער האט זיי געוואלט ראטעווען פון בזיונות, אז זיי זאלן נישט דארפן זיין אונטערטעניג אונטער אדוניהו. זאגט דער תרגום, וכען איתא אמלכינך כען מלכא, ושיזבי ית נפשך וית נפש בריך שלמה. זאגט נתן הנביא צו בת שבע, לכי גיי, ובואי אל המלך דוד, קום אריין צום קעניג דוד, ואמרת אליו, זאלסט זאגן צו אים, הלא אתה אדוני המלך, דו מיין האר דער קעניג, נשבעת לאמתך לאמור, דו האסט געשוואוירן פאר דיין דינסט צו זאגן, כי שלמה בנך, אז דיין זון שלמה, ימלוך אחרי, ס'הייסט בת שבע'ס זון שלמה, וועט קעניגן נאך מיר, האט דוד המלך געשוואוירן, והוא ישב על כסאי, ער וועט זיצן אויף מיין שטול. אויב אזוי, ומדוע מלך אדוניהו, פארוואס לאזטו דאס צו, אז אדוניהו זאל איבערנעמען די מלוכה? פארוואס טאקע האט דוד המלך געשוואוירן פאר בת שבע אז שלמה גייט אים איבערנעמען? זאגט דער רד"ק אז נאכדעם וואס ס'איז נפטר געווארן בת שבע'ס עלטסטע קינד, האט בת שבע געזאגט צו דוד המלך, איך האב מורא אז ער איז נפטר געווארן צוליב די זינד וואס דו האסט מיך גענומען נאך פאר אוריה החתי מיין מאן איז געשטארבן. און איך האב מורא אז אפילו עס וועט געבוירן ווערן צו אונז א לעבעדיגער זון, וועלן אלע זיינע ברידער אים טשעפען און זאגן אז זיין מאמע איז אנגעקומען צו זיין טאטע בעבירה. ממילא זאגט זי, איך וויל דיך נישט קענען מער, ווילאנג דו זאגסט מיר צו אז מיין זון וואס איך וועל געבוירן, דער עלטסטער זון, וועט איבערנעמען דיין מלוכה. און דוד המלך האט איר טאקע דאס געשוואוירן, און זי האט דערציילט די שבועה פאר נתן הנביא, און ער האט איר עס יעצט דערמאנט אז זי זאל דאס גיין אויפברענגען פארן קעניג.

איך וועל צוענדיגן דיינע ווערטער, אדער ווי דער תרגום זאגט, איך וועל באשטעטיגן דיינע ווערטער. זאגט דער תרגום, והא עד די את ממללא תמן קדם מלכא ואנא אעיל בתרך ואקיים ית פתגמיכי. פארציילט דער פסוק, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, בת שבע איז טאַקע אַרײַנגעקומען אינעװײניק צום צימער פֿונעם קעניג, והמלך זקן מאוד, דער קעניג איז געװען זײער אַלט, הגם ער איז נישט געװען מער װי זיבעציק יאָר, האָט מען שױן געלערנט, אַז ער איז געװען קפצה עליו זקנה, צוליב די אַלע מלחמות, װאָס ער האָט געפֿירט. ואבישג השונמית משרת את המלך, די פֿרױ אבישג פֿון שונעם האָט באַדינט דאָרטן דעם קעניג מיטן װאַרעמען און מיט אַלע זײַנע באַדערפֿענישן.

ועפעפיך יישירו נגדך, און דיינע אויגן לעפלען זאלן אויכעט גראד קוקן אקעגן איבער דיר, זאגט רש"י, דו זאלסט קוקן וועלכע וועג צו די גראדע וועג, און די וועג זאלסטו דיר אויסוועלן צו גיין. די מלבי"ם טייטשט, עיניך רעדט מען ווען די אויגן איז אפן, און עפעפיך איז די אויגן לעפל וואס גייט ארויף אויף צוגעמאכטע אויגן, זאגט ער ווען מען האט אפענע אויגן דארף מען קוקן לנוכח, זיך עפענען די אויגן אין עניני הנפש, קוקן אויפן ריכטיגן וועג, וועלכע וועג מען זאל אננעמען צו דינען דעם אייבערשטן, און ווען ס'קומט צו צרכי הגוף, עניני תאוות, דארף מען איינהאלטן די ועפעפיך, מען דארף זיך צומאכן די אויגן און נישט קוקן אין ערגעץ, און דעמאלטס יישירו נגדך וועט מען קענען אנקומען אויפן גראדן וועג, ווי רבינו יונה זאגט אויכעט, אז עיניך לנוכח יביטו מיינט מען זאל נישט גיין מיט אויפגעהויבענע אויגן וואס דאס איז א דרך פון גאות, און עפעפיך יישירו נגדך מיינט אויכעט אז מען זאל זיך נישט אומקוקן אין ערגעץ נישט, ווייל די הארץ און די אויגן, דאס זענען די צוויי מעקלערס וואס ברענגען צו א מענטש צו זינדיגן, און אז מען וועט זיך פארמאכן די אויגן וועט מען זיין אפגעהיטן פון עבירות. די גר"א זאגט. ס'שטייט א פסוק, א מענטש זאל נישט זיין צו א צדיק און צו א רשע, מען זאל נישט זיין צו קלוג און נישט צו נאריש. זאגט ער אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה מיינט אז מען זאל גיין אויף א מיטן וועג, נישט גיין צו איין עקסטרעם פון די רעכטע זייט אדער די אנדערע עקסטרעם פון די לינקע זייט. אל תתחכם הרבה, מיינט אז מען זאל נישט זוכן צו גיין אויף מדריגות וואס זענען צו הויעך פארן מענטש ווייל דעמאלס וועט מען נאר אראפפאלן, און אל תהי סכל הרבה, מיינט אז א מענטש זאל זיך נישט איינרעדן אז ער איז אויף א שוואכערע בחינה ווי ער איז באמת, און ער וועט נישט פרובירן אפילו אנצוקומען צו עפעס העכער, ער וועט מיינען אז ער איז א נידריגערע מדריגה, ער וועט זיך האלטן ווי א נאר, און דורך דעם וועט ער טאקע נישט אנקומען אין ערגעץ. זאגט ער עיניך לנוכח יביטו מיינט אז מען זאל קוקן גראד און נישט צו רעכטס אדער צו לינקס, מען זאל גיין אויף די מיטן וועג, נישט גיין צו שטארק עקסטרעם צו רעכטס אדער צו שטארק עקסטרעם צו לינקס. עפעפיך יישירו נגדך, דאס מיינט אז מען זאל נישט קוקן אויך נישט ארויף אדער אראפ, מען זאל נישט וועלן גיין ארויף צו א העכערע מדריגה ווי מען איז באמת, און נישט קוקן אויף אראפ און זיך האלטן נידריגער ווי מען איז באמת, דער מענטש זאל וויסן פונקטליך וואו זיין פלאץ איז און לויט דעם זאל ער ארבעטן. זאגט דער תרגום, עיינך בתריצותא נאורן, ותמורך נתרצון לקבלך. זאגט דער פסוק ווייטער, פלס, רעכן אויס, וועג אפ, מעגל רגלך, די וועג פון דיין פיס, וכל דרכיך יכונו, און דורך דעם וועלן אלע דיינע וועגן זיין אהערגעשטעלט, ווי רש"י זאגט אז דו וועסט אפוועגן די הפסד מצוה אקעגן די שכר דערפון, און די שכר וואס דו פארדינסט פון עבירה אקעגן די שאדן וואס דו גייסט האבן, אז דו וועסט גיין מיט אזא מין אויסגערעכנטע וועג, וועלן אלע דיינע וועגן זיין אויסגעהאלטן. זאגט דער גר"א. ס'איז דא צוויי סארטן מידות אין א מענטש. ס'איז דא זאכן מיט וואס א מענטש ווערט געבוירן, און דאס ווערט אנגערופן זיין דרך, זיין וועג, זיין טבע. נאכדעם איז דא אזעלכע מידות וואס דער מענטש געוויינט זיך צו דערצו, און דאס ווערט אנגערופן רגלך, וואס איז זיין געוואוינהייט. זאגט ער, מידות טובות און מידות רעות ביי א מענטש זענען צוגעגליכן צו פערל אויף א קייטל, וואס ווען מ'זאל אויפמאכן די קניפ, און איין פערל וועט ארויספאלן וועט אלעס שוין ארויספליען, די זעלבע זאך איז מיט מידות, טאמער א מענטש ארבעט נישט ארויסצורייסן די נייע מידות אין וואס ער געוויינט זיך צו, מידות רעות, וועט ער צום סוף אויך נישט קענען, ער וועט פארלירן די אלע זאכן וואס קומען אים בטבע. און ער טייטשט דעם פסוק, פלס מעגל רגלך, די אלע געוואוינהייטן דיינע, די מידות טובות וואס דו האסט צובאקומען, דארפסטו אויסרעכענען זען צו בלייבן דערמיט, און די אלע מידות רעות וואס דו האסט דיך איינגעוואוינט, דארפסטו זען לויז צו ווערן דערפון, און דורכדעם וכל דרכיך יכונו, די אלע מידות טובות וואס זענען איינגעגלידערט אין דיר, מיט וואס דו ביסט געבוירן געווארן, וועלן בלייבן ביי דיר, און די אלע מידות רעות מיט וואס דו ביסט געבוירן, וועלן אויך צוביסלעך אוועקפאלן פון דיר, ווייל אז מען ארבעט אויף די צוגעקומענע מידות,

הסר רגלך מרע, טו אפ דיין פיס פון שלעכטס, זאגט די מצודות, ווען דו גייסט סתם אויף א וועג דארף מען נעמען דעם דרך הממוצע, נישט גיין רעכטס אדער לינקס, אבער פון א שלעכטן וועג דארפסטו אינגאנצן עוקר זיין דיינע פיס, און אפילו אביסל נישט אנהייבן גיין דערפון אפילו בדרך הממוצע. זאגט דער תרגום לא תסטי לימינא ולשמאלא אעבר רגלך מן בישתא. הייבט זיך אן א נייע קאפיטל, משלי ה,

זאגט דער פסוק ווייטער, לשמור אפצוהיטן מזימות, די מחשבות, ודעת און די וויסנשאפט, שפתיך ינצורו, זאלן דיינע ליפן אפהיטן. זאגט דער תרגום, דתזדהר בתרעיתא, ודעתא שפותך ננטרן. זאגט די הייליגע משנה, מסכת יבמות פרק ה, רבן גמליאל אומר, אין גט אחר גט, ס'איז נישטא אזא זאך טאמער א מענטש איז געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט צוויי פרויען, אז דער יבם וואס ער דארף מייבם זיין איינע פון די צוויי פרויען זאל געבן א גט פאר איינע פון די צוויי, און נאכדעם זאל ער געבן א גט פאר די צווייטע, איז די צווייטע גט גארנישט ווערט. דער ערשטער גט האט אזויפיל אויפגעטון אז ער זאל נישט קענען מייבם זיין קיין איינע פון די צוויי פרויען, ווייל ס'איז דא א לאו אויף אים אשר לא בנה את בית אחיו, כיוון שלא בנה, אז ער האט געטון א פעולה ער וויל נישט אויפבויען ער געט א גט, שוב לא יבנה טאר ער שוין נישט מייבם זיין, ממילא וויבאלד דער גט האט ארויפגעברענגט דעם לאו, איז א צווייטע גט וואס ער וועט געבן פאר די צווייטע פרוי, אדער ס'זאל קומען א צווייטע ברודער און געבן פאר די זעלבע פרוי נאך א גט, דאס וועט נישט חל זיין דער גט, און די פרוי וועט נישט זיין אסור פאר קיין כהן, דער מענטש וואס האט געגעבן די גט וועט נישט אסור זיין אים זיך חתונה צו האבן מיט איר שוועסטער, און די זעלבע זאך, ולא מאמר אחר מאמר, טאמער א מענטש איז געשטארבן און איבערגעלאזט צוויי פרויען יבמות, און ס'איז געקומען דער יבם אחד וואס איז געבליבן, און געבן קודם מאמר, דאס הייסט קידושי כסף אדער שטר פאר איינע פון די צוויי, און נאכדעם וועט ער מקדש זיין די צווייטע, וועט די צווייטע קידושין גארנישט תופס זיין, זי וועט נישט דארפן פון אים באקומען א גט. און די זעלבע זאך טאמער דער פארשטארבענער מענטש האט איבערגעלאזט צוויי ברידער, און קודם האט איין ברידער געמאכט מאמר אין זיין פרוי, און נאכדעם איז געקומען דער צווייטער ברידער און געמאכט מאמר, וועט דער צווייטער מאמר נישט תופס זיין. ולא בעילה אחר בעילה, טאמער ער איז געגאנגען און מייבם געווען, ער האט געוואוינט מיט איינע פון די צוויי פרויען, און נאכדעם וועט ער וועלן וואוינען מיט די צווייטע, איז די צווייטע בעילה איז סתם א בעילת זנות, ס'טוט נישט קונה זיין די פרוי פאר אים, און ער דארף איר נישט געבן קיין גט. ולא חליצה אחר חליצה, די זעלבע זאך טאמער ער האט געגעבן חליצה פאר ביידע פרויען פון זיין פארשטארבענע ברודער, איז די צווייטע חליצה הייסט נישט קיין חליצה, ער ווערט נישט אסור אין אירע קרובות, און אויך איז זי מותר חתונה צו האבן מיט א כהן, זי הייסט נישט קיין חלוצה. אזוי האלט רבן גמליאל. וחכמים אומרים, יש גט אחר גט, נאך א גט, אז מען געבט א גט פאר די צווייטע פרוי, אדער אז די צווייטע ברודער קומט און ער געבט א גט פאר די זעלבע פרוי, איז דער צווייטער גט אויכעט א גט, ווייל דער ערשטער גט האט נאכנישט אינגאנצן ארויסגעריסן די זיקה, חליצה דארף מען דאך נאך האבן אפילו נאך א גט, ממילא קומט דער צווייטער גט און ס'איז אויכעט תופס מקום דא. ויש מאמר אחר מאמר, די זעלבע זאך, נאך א מאמר פון איין ברודער, אדער נאכדעם וואס מ'האט געמאכט מאמר ביי איינע פון די צוויי יבמות, איז אויכעט תופס א צווייטע מאמר, אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום, דאס זענען זיי מודה צו רבן גמליאל, אז נאכדעם וואס מ'האט געוואוינט מיט איינע, אדער מ'האט געגעבן חליצה פאר איינע, איז שוין נישט שייך אז עפעס זאל נאך געשען נאכדעם, מ'קען שוין נישט מאכן קיין בעילה נאך די אנדערע בעילה, אדער א חליצה נאך די אנדערע חליצה. משנה בית, כיצד? משנה בית באציט זיך נישט מסביר צו זיין משנה א', משנה בית רעדט ווען ס'איז נאר דא איין יבם און איין יבמה, וואס וועט זיין די הלכה? עשה מאמר ביבמתו, זיין ברודער איז געשטארבן אן קינדער, און דער לעבן געבליבענע ברודער האט מקדש געווען קידושי כסף אדער שטר די יבמה, ונתן לה גט, און נאכדעם איז ער געגאנגען און איר געגעבן א גט. קען ער איר שוין נישט מייבם זיין, ווייל איינמאל מען געט א גט איז שוין חל די לאו פון כיוון שלא בנה שוב לא יבנה. צריכה הימנו חליצה, דארף ער איר געבן חליצה, כדי אז זי זאל מעגן חתונה האבן לשוק. די גט וואס ער האט געגעבן, דאס האט אוועק גענומען די מאמר, די מאמר איז געווען א קידושין וואס האט זיי צוזאם געבינדן, און די גט האט זיי אויפגעריסן, זיי האבן שוין נישט קיין שייכות, אבער זי מוז נאך אלץ האבן חליצה, צו קענען גיין חתונה האבן לשוק. עשה מאמר וחליצה, אויב ער האט געמאכט א קידושין און נאכדעם האט ער געגעבן חליצה, קען ער דאך שוין ווייטער נישט מייבם זיין צוליב די חליצה, צריכה הימנו גט, דארף ער איר געבן א גט אוועקצונעמען די קידושין פון די מאמר. עשה מאמר ובעל, אויב ער האט געגעבן קידושי כסף אדער שטר, און נאכדעם האט ער געוואוינט מיט איר האט ער מייבם געווען הרי זו כמצוותה, דאס איז טאקע די מצוה וואס די תורה האט פארלאנגט, ווי די רבנן האבן געזאגט אז הגם מדאורייתא איז מען קונה א יבמה מיט ביאה, אבער א מענטש זאל זיך נישט נוהג זיין קיין קלות ראש, און מען זאל יא מקדש זיין פאר איידעם געהעריג מיט א פרוטה אדער א שווה פרוטה, א קידושי כסף אדער א קידושי שטר, מאכן געהעריג מאמר און הערשט נאכדעם קען מען מייבם זיין. משנה ג. נתן גט. טאמער א מענטש האט געגעבן א גט פאר זיין יבמה, ועשה מאמר, און נאכדעם האט ער איר מקדש געווען, איז די קידושין וועט שוין נישט תופס זיין, און ער מעג איר נישט מייבם זיין, ווייל ער האט דאך אנגעהויבן מיט א גט. צריכה גט, דארף זי האבן א גט פאר די מאמר וואס ער האט געמאכט אין איר, וחליצה, און זי מוז אויכעט האבן א חליצה צו ווערן מותר חתונה צו האבן לשוק. נתן גט ובעל. אויב ער האט קודם געגעבן א גט און נאכדעם האט ער געוואוינט מיט איר, קען ער אויכעט נישט בלייבן מיט איר, ווייל ער האט דאך א לאו פון כיוון שלא בנה שוב לא יבנה, צריכה גט, דארף זי באקומען א גט פאר די בעילה וואס ער האט געמאכט, וחליצה איר מתיר צו זיין לשוק. נתן גט וחלץ, אויב ער האט איר געגט קודם און נאכדעם געגעבן חליצה, אין אחר חליצה כלום, נאך די חליצה איז גארנישט דא, מען דארף מער גארנישט טון, זי שוין מותר לשוק פון די חליצה, חלץ, אויב ער האט אנגעהויבן מיט א חליצה, ועשה מאמר און נאכדעם האט ער איר מקדש געווען אדער נתן גט, אדער ובעל, אויב ער האט אנגעהויבן בעל, די ערשטע זאך האט ער געוואוינט מיט די יבמה, און נאכדעם ועשה מאמר האט ער מקדש געווען, נתן גט האט איר געגט, וחלץ, אדער האט ער געגעבן חליצה, אין אחר חליצה כלום, איז דאס באציט זיך אויף די ערשטע פאל ווי ער האט אנגעהויבן מיט א חליצה, דעמאלטס פאסט צו זאגן איין אחר חליצה כלום, אז נאך חליצה איז שוין נישט תופס קיין מאמר און נישט קיין גט און נישט קיין בעילה, און דאס קומט אויס נאר ווי רבי עקיבא וואס ער האט געהאלטן איין קידושין תופסים בחייבי לאוין, איז וויבאלד מען האט געגעבן חליצה קומט ארויף א לאו פון כיוון שלא בנה שוב לא יבנה, איז שוין די מאמר נישט תופס, און די הלכה בלייבט אבער נישט אזוי. און אויף די צווייטע פאל ווי ער האט אנגעהויבן מיט בעילה דארף מען זאגן אין אחר ביאה כלום, און די פשט איז אז אויב ער האט געוואוינט מיט איר האט ער דאך איר געהעריג מייבם געווען און זי ווערט זיין פרוי צו יעדע זאך, איז שוין נישט שייך נאכדעם ער זאל מאכן מאמר, אדער אז ער געט איר חליצה הייסט עס נישט קיין חליצה, און אז מען געט איר א גט ווערט זי טאקע גע'גט אבער זי דארף מער נישט האבן קיין חליצה, מען דארף שוין גארנישט טון, די ביאה דאס האט קונה געווען און ס'האט מקיים געווען מצוות יבום און ער איז פארטיג מיט איר. פירט די משנה אויס, אחת יבמה אחת ליבם אחד, ואחת שתי יבמות ליבם אחד. די הלכה וועט זיין סיי ווען ס'איז געווען נאר איין יבמה און איין יבם, און ער האט געמאכט מיט איר א גט און נאך דעם מאמר און כדומה אלע פעלער וואס די משנה האט אויסגערעכנט, און די זעלבע הלכה וועט זיין ווען דער פארשטארבענער ברודער האט איבערגעלאזט צוויי פרויען און נאר איין ברודער, און דער איין ברודער האט קודם געמאכט געגעבן חליצה פאר איינע פון די צוויי פרויען און נאכדעם האט ער געמאכט מאמר אין די אנדערע, אדער איינע פון די אלע פעלער פון די משנה. משנה ד', גייט ער מסביר זיין וויאזוי איז טאקע די הלכה ווען ס'איז דא א יבם אחד און שתי יבמות, כיצד עשה מאמר בזו, ומאמר בזו פאר איינע פון די צוויי יבמות האט ער מקדש געווען און ער האט נאכדעם מקדש געווען אויך די אנדערע, קען מען שוין נישט מייבם זיין קיינע פון די צוויי, ווייל ס'איז דא א פסוק בית אחיו, נאר איין בית פונעם פארשטארבענעם ברודער מעג מען אויפשטעלן, אבער נישט שני בתים. און אפילו איינע פון די צוויי קען מען נישט חתונה האבן, ווייל ער איז דאך יעצט צוגעבינדן צו ביידע דורך די מאמר, זעט עס אויס ווי שני בתים, איז צריכות שני גיטין וחליצה, מוז ער פאר ביידע געבן א גט צוליב די קדושין מאמר, און נאכדעם מוז ער פאר איינע פון זיי געבן א חליצה, כדי ביידע זאלן פטור ווערן און ווערן מותר לשוק. מאמר בזו וגט לזו, אויב ער האט פאר איין פרוי געגעבן מאמר האט איר מקדש געווען, און פאר די צווייטע האט ער געגעבן א גט, איינמאל ער געט א גט פאר די צווייטע טאר ער שוין נישט מייבם זיין די ערשטע, ער האט שוין די לאו פון כיוון שלא בנה שוב לא יבנה, צריכה גט, דארף ער פאר די ערשטע פרוי וואס ער האט געגעבן מאמר, געבן א גט אוועקצונעמען די קדושי מאמר, וחליצה דארף ער געבן פאר איינע פון די צוויי, און ביידע ווערן מותר לשוק. מאמר בזו ובעל לזו, טאמער ער האט געגעבן מאמר פאר איינע פון די צוויי פרויען, און נאכדעם האט ער מייבם געווען, געוואוינט, מיט די צווייטע פרוי, קען ער נישט בלייבן מיט די צווייטע פרוי, ווייל דאס זעט אויס ווי שני בתים, מען טאר נישט מייבם זיין צוויי פרויען פון די זעלבע ברודער. נו, און דא האט ער דאך געהאט א מאמר מיט איינע, גייט ער און ער וואוינט מיט די אנדערע, דארף ער פטור ווערן פון ביידע, צריכות שני גיטין, ביידע פרויען דארף ער אפגט'ן, איינע פאר די מאמר און איינע פאר די ביאה, וחליצה דארף ער געבן פאר איינע פון זיי, כדי זיי צו מתיר זיין לשוק. מאמר בזו וחלץ לזו, טאמער ער האט געגעבן קידושי מאמר פאר איינע פון די צוויי יבמות, און נאכדעם האט ער געגעבן חליצה פאר די אנדערע, איינמאל ער געט חליצה פאר איינע פון זיי, טאר ער שוין נישט מייבם זיין די אנדערע, וועגן די לאו פון כיוון שלא בנה שוב לא יבנה. הראשונה וואס ער האט זי געגעבן א מאמר, צריכה גט, זי מוז האבן א גט פאר די קידושי מאמר וואס ער האט געמאכט אין איר, אבער חליצה דארף מען שוין נישט האבן, ווייל די חליצה וואס ער האט געגעבן פאר די צווייטע פרוי, דאס האט געווירקט, און ס'האט געפטר'ט ביידע, זיי מעגן שוין ביידע חתונה האבן לשוק. גט לזו וגט לזו, אויב ער האט ביידע יבמות געגעבן א גט, קען ער שוין נישט חתונה האבן מיט קיינער פון זיי, צריכות הימנו חליצה, זיי דארפן האבן חליצה, אבער ס'איז גענוג אז איינער באקומט חליצה, אזוי ווי אייביג, אז מען געבט חליצה פאר איינער פון די צוויי און ביידע ווערן מותר לשוק. גט לזו ובעל לזו, אויב ער האט געגעבן א גט פאר איינער, וואס דעמאלטס טאר ער שוין נישט וואוינען מיט די אנדערע, און ער האט געוואוינט מיט די אנדערע באיסור, טאר ער שוין נישט בלייבן מיט איר, צריכה גט, די וואס ער האט געוואוינט מיט איר דארף ער געבן א גט, וחליצה דארף מען געבן פאר איינע פון די צוויי אז זיי זאלן ווערן מותר לשוק. גט לזו ומאמר בזו, ער האט איין פרוי געגעבן א גט און די צווייטע האט ער מקדש געווען, צריכה גט, מוז זי באקומען א גט, ער קען נישט חתונה האבן מיט איר, ווייל ער האט דאך שוין געהאט געגעבן א גט פאר די אנדערע פרוי, וחליצה דארף מען געבן פאר איינע פון די צוויי. גט לזו וחלץ לזו, אויב ער האט געגעבן פאר איינע פון די צוויי פרויען א גט און נאכדעם האט ער געגעבן חליצה פאר די אנדערע, אין אחר חליצה כלום, נאך די חליצה דארף מען שוין גארנישט טון, זיי זענען שוין יעצט ביידע מותר לשוק. און דאס וואס ער זאגט אין אחר חליצה כלום, קומט ווייטער אויס נאר ווי רבי עקיבא, וואס ער האט געהאלטן אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, און ווי נאר מען האט געגעבן חליצה, קען שוין נישט חל זיין נאכדעם קיין קידושין. משנה ה'. חלץ וחלץ. אויב ער האט געגעבן חליצה פאר איינע פון די צוויי יבמות, און נאכדעם האט ער געגעבן חליצה פאר די אנדערע, או חלץ, ער האט געגעבן חליצה ועשה מאמר און נאכדעם האט ער געמאכט א מאמר אויף די צווייטע, אדער נתן גט פאר די צווייטע, אדער ובעל די צווייטע, או בעל ובעל, ער האט קודם געוואוינט מיט איינע פון די צוויי, און נאכדעם האט ער געוואוינט מיט די אנדערע, או בעל, ער האט געוואוינט מיט די ערשטע, ועשה מאמר, מיט די צווייטע האט ער געמאכט קידושי מאמר, אדער נתן גט, אדער וחלץ אין אחר חליצה כלום, נאך חליצה, און די זעלבע זאך נאך ביאה, איז גארנישט דא. אז מען האט אנגעהויבן מיט א חליצה, האט מען אפגעהאקט די זיקה, און גארנישט איז מער נישט תופס, נישט קיין מאמר, נישט קיין ביאה. בין יבם אחד לשתי יבמות, סיי ס'איז געוועזן איין יבם וואס ער האט אזוי געטוהן פאר צוויי יבמות, פאר איינע חליצה און פאר נאכדעם פאר די אנדערע חליצה אדער איינע פון די אנדערע פעלער פון די משנה, בין שני יבמים ליבמה אחת, די זעלבע הלכה וועט זיין ווען ס'איז געווען נאר איין יבמה און ס'איז געווען דא צוויי ברודערס לעבן געבליבן פון די פארשטארבענע ברודער און איינער פון זיי האט געמאכט חליצה און נאכדעם האט דער צווייטער געטוהן איינע פון די אנדערע זאכן, איז אויכעט אין אחר חליצה כלום און אין אחר ביאה כלום. משנה ו'. חלץ ועשה מאמר. מען רעדט דא אז ס'איז געווען נאר איין יבם און איין יבמה, און די גאנצע פאל פון די משנה איז שוין געשטאנען באמת אין משנה ג'. משנה ו' וויל נאר צולייגן אז ביאה איז אביסל אנדערש ווי חליצה מיט איין זאך, און אויכעט וויל מען לאזן הערן א מחלוקה פון די חכמים און ר' נחמיה. זאגט די משנה, חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל. דער יבם האט געגעבן קודם חליצה פאר זיין יבמה, און נאכדעם האט ער געמאכט מאמר אדער געגעבן א גט, אדער בועל געווען, או בעל, ער האט אנגעהויבן מיט ביאה, און נאכדעם ועשה מאמר, ונתן גט, וחלץ, האמיר דאך געשמועסט, אין אחר חליצה כלום, און די זעלבע זאך, אין אחר ביאה כלום. זאגט אבער די משנה, דאס וואס כ'האב געזאגט אין אחר חליצה כלום איז אמת, בין בתחילה, סיי ער האט אנגעהויבן מיט א חליצה, בין באמצע, סיי די חליצה איז שוין געווען נאכדעם וואס ער האט עפעס אנדערש געטון, דאס הייסט ער האט קודם געגעבן א גט און נאכדעם געגעבן חליצה, בין בסוף, סיי עס איז שוין געווען נאך אפאר זאכן, ער האט געגעבן מאמר און א גט און נאכדעם געגעבן חליצה, אייביג איז די זעלבע הלכה אז נאך חליצה קען מען שוין גארנישט טון, ס'קען שוין נישט חל זיין קיין קידושין, און דאס קומט טאקע אויכעט אויס נאר ווי ר' עקיבא אז אין קידושין תופסין בחייבי לאוין. והבעילה איז אבער א חילוק. ווייל בעילה פטר'ט נאר, ס'נעמט נאר אוועק די זיקה, אויב ס'איז געווען די ערשטע זאך, אויב מ'האט די ערשטע זאך מייבם געווען, נאך פאר א גט, נאך פאר חליצה, דעמאלס איז עס א ריכטיגע יבום, און ס'וועט נישט תופס זיין גארנישט נאכדעם, בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום, אבער באמצע, טאמער די ביאה איז שוין געקומען נאך א גט אדער נאך חליצה, אדער ובסוף, ס'איז שוין געקומען נאך אפאר זאכן, יש אחריה כלום, דעמאלס איז די ביאה א ביאה פסולה, ווייל ער האט שוין נישט געמעגט וואוינען מיט איר, ס'איז שוין דא א לאו אויף אים, איינמאל מען געבט חליצה אדער א גט טאר מען שוין נישט מייבם זיין, איז די ביאה האט נישט גענוג אויפגעטון, און טאמער ס'וועט קומען, ער וועט גיין געבן מאמר נאכדעם פאר א צווייטע יבמה, וועט עס נאך אלץ תופס זיין. אזוי האלטן די חכמים. רבי נחמיה אומר, ס'איז נישט קיין חילוק צווישן חליצה און ביאה, אחת בעילה ואחת חליצה, איז בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום. נישט קיין חילוק ווען ער האט געמאכט די ביאה און ווען ער האט געמאכט די חליצה, סיי אנהייב, סיי אינמיטן, סיי צום סוף, נאכדעם קען שוין גארנישט תופס זיין. זאגט די גמרא אין מסכת יבמות, דף ס' עמוד ב'. די גמרא האט נישט קיין שייכות מיט דעם פרק, דאס שטייט אין קומענדיגן פרק, תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, גיורת, א גוי'טע וואס איז זיך מגייר, פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, זי איז אונטער דריי יאר מיט א טאג, כשרה לכהונה, מעג זי חתונה האבן צו כהנים, זי הייסט נישט קיין זונה, וואס איז אסור פאר א כהן. שנאמר, מען לערנט עס ארויס, ס'שטייט ביי די מלחמת מדין, וכל הטף בנשים, די אלע יונגע פון צווישן די פרויען, אשר לא ידעו משכב זכר, וואס וועט מען באלד זעהן די גמרא טייטשט עס אויס וואס זיי האבן נאכנישט געקענט וואוינען מיט קיין מאן, זענען נאך געווען צו יונג, החיו לכם, דאס קענט עטץ לאזן לעבן און נעמען פאר ענק, פאר פרויען, והרי פנחס עמהם, פנחס איז דאך אויכעט געווען צווישן די אלע יוצאי מלחמה, זעהן מיר אז פנחס דער כהן האט אויכעט געמעגט נעמען די פרויען וואס זענען לא ידעו משכב זכר. ורבנן, וואס זיי קריגן מיט רבי שמעון בן יוחאי, און זיי האלטן אז א גיורת אונטער דריי יאר מיט א טאג הייסט יא א זונה, האבן זיי געזאגט דאס וואס שטייט החיו לכם מיינט נישט צו נעמען פאר פרויען, נאר לעבדים ולשפחות, זיי מעגן זיי נעמען פאר קנעכט און דינסטן. זאגט די גמרא, אי הכי, דאס טייטשט לויט רבי שמעון בן יוחאי וואס ער טייטשט אין דעם פסוק, החיו לכם אז מ'מעג זיי נעמען פאר פרויען, בת שלש שנים ויום אחד נמי, ווי זעהסטו דא אין פסוק אז ס'האט צו טוהן צו זי איז אונטער דריי יאר אדער העכער דריי יאר, פשטות אינעם פסוק אשר לא ידעו משכב זכר מיינט צו זיי האבן פאקטיש געוואוינט מיט א מאן אדער נישט, איז אפילו ווען זי איז עלטער פון דריי יאר מיט א טאג, אויב זי האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט א מאן, זאל זי זיין מותר לכהונה. ענטפערט די גמרא כדרב הונא, איך מוז לערנען פשט אין פסוק אז ס'מיינט צו זי האט געקענט וואוינען מיט א מאן אדער נישט, ווייל רב הונא האט געפרעגט א סתירה און נאר מיט דעם ווערט פארענטפערט די סתירה. דרב הונא רמי, רב הונא פרעגט א סתירה אזוי, כתיב ס'שטייט אין איין פסוק כל אשה, אשה איז משמע ערוואקסענע פרוי, יודעת איש למשכב זכר, אויב זי האט געוואוינט מיט א מאן, הרוגו דארף מען איר הרג'נען, איז משמע פון דעם, הא אינה יודעת, קיימו, אפילו אן ערוואקסענע פרוי, אויב זי האט נאכנישט געוואוינט מיט קיין מאן, קען מען איר לאזן לעבן. מכלל פון דעם איז אויכעט געדרונגען, דהטף, א קליינע פרוי, בין ידעו בין לא ידעו קיימו, אפילו זיי האבן שוין יא געוואוינט מיט א מאן, קען מען זיי לאזן לעבן. וכתיב אין א צווייטע פסוק שטייט, וכל הטף בנשים, אפילו די יונגע פרויען, אשר לא ידעו משכב זכר, נאר אויב זיי האבן נישט געוואוינט מיט א מאן, החיו לכם, קענסטו זיי לאזן לעבן, איז משמע פון דעם, הא ידעו, אויב זיי האבן יא געוואוינט מיט א מאן, הרוגו דארף מען זיי הרג'ענען, אפילו זיי זענען נאך טף, זענען נאך קליין. איז וויאזוי קען מען פארענטפערן די צוויי פסוקים זאלן זיך נישט סותר זיין, הוי אומר, מוזטו זאגן, בראויה להיבעל הכתוב מדבר, ביידע פסוקים רעדן נישט פון יודעת איש אין פאקט, נאר צו זיי האבן געקענט, און דאס מיינט צו זיי זענען געווען אונטער דריי יאר אדער העכער דריי יאר. די ערשטע פסוק כל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו מיינט אויב זי האט שוין געקענט וואוינען מיט א מאן, און די אישה איז לאו דווקא אן ערוואקסענע. דאס וואס עס שטייט וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם מיינט אז זיי זענען אונטער דריי און זיי האבן נישט געקענט וואוינען מיט א מאן. תניא נמי הכי האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, וכל אישה יודעת איש בראויה להיבעל הכתוב מדבר, טייטשט די ברייתא אז ס'מיינט נישט צו מ'האט פאקטיש געוואוינט מיט א מאן, נאר צו מ'האט געקענט וואוינען מיט א מאן. אתה אומר בראויה ליבעל, או אינו אלא נבעלה ממש, אפשר מיינט עס יא, ס'ווענדט זיך צו מ'האט אין פאקט געוואוינט מיט א מאן צו נישט, זאגט ער ס'קען נישט זיין, כשהוא אומר ווען ס'שטייט אין די אנדערע פסוק וכל הטף בנשים אז ביי די יונגע פרויען, אשר לא ידעו משכב זכר, דעמאלטס קען מען זיי לאזן לעבן, הוי אומר, בראויה ליבעל הכתוב מדבר, זעהסטו פון דעם אז מ'מוז זאגן אז דא רעדט זיך פון בראויה ליבעל, פארוואס ווייל אויב זאלסטו זאגן אשר לא ידעו מיינט אז מ'האט נישט געוואוינט אין פאקט מיט א מאן, קוקט דאך אויס אז נאר טף. ווען מ'האט נישט געוואוינט מיט א מאן דעמאלטס קען מען לאזן לעבן, אבער אישה, דאס טייטש אן ערוואקסענע, איז אפילו זי האט נישט געוואוינט מיט א מאן דארף מען הרג'ענען. נו וויאזוי שטימט עס מיט די פריערדיגע פסוק פון וכל איש יודעת וכל אישה יודעת איש, אז נאר ווען זי האט געוואוינט מיט א מאן, דעמאלטס דארף מען איר הרג'ענען און אז נישט נישט? מען מוז צוקומען פארענטפערן אז ביידע פסוקים רעדן פון ראויה ליבעל, אזוי ווי מ'האמער אויבן מסביר געווען. פרעגט די גמרא, מנא ידעי? פון וואו האט מען געוואוסט צו די פרויען, די קליינע מיידלעך, זענען שוין דריי יאר מיט א טאג און זענען אסור און מען דארף זיי הרג'ענען, אדער זענען אונטער דריי יאר מיט א טאג און מען קען זיי לאזן לעבן. אמר רב הונא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, העבירום לפני הציץ, מען האט זיי אדורכגעפירט פאר די ציץ, כל שפניה מוריקות, יעדע איינע וואס די פנים איז איר גרין געווארן, בידוע שהיא ראויה ליבעל, איז געווען באוואוסט אז זי איז שוין ראוי ליבעל, זי איז שוין דריי יאר מיט א טאג. וכל שאין פניה מוריקות, די וואס די פנים איז נישט גרין געווארן, בידוע שאינה ראויה ליבעל, איז זיכער באקאנט געווארן אז זי איז נאך נישט ראוי ליבעל, אז זי איז נאך אונטער דריי יאר מיט א טאג. איז די מהרש"א מסביר, די ציץ האט זיך געהאט אויפגעשריבן קודש להשם, איז די וואס זי איז נאך געווען אינה ראויה ליבעל, איז מקוים געווארן ביי איר ישא השם פניו אליך, אז איר פנים, פארקערט, האט זיך גענומען שיינען פונעם שם, אבער די אנדערע וואס זיי זענען שוין געווען ראוי צו וואוינען מיט א מאן איז געווען פניה מוריקות. זאגט די גמרא, אמר רב נחמן, סימן לעבירה, א סימן פון איינער וואס איז עובר אויף זנות, הדרוקן, אז ער ווערט אויפן פנים גרינליך. זאגט די גמרא, כיוצא בדבר אתה אומר, א ענדליכע זאך שטייט אין שופטים, וימצאו און מען האט געפונען מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה, פיר הונדערט מיידלעך אשר לא ידעה איש למשכב זכר, וואס זיי האבן נאך נישט געוואוינט מיט קיין מאן, און דארט מיינט עס פאקטיש אז מען האט נישט געוואוינט מיט קיין מאן. איז דארט שטעלט זיך די זעלבע פראגע, מנא ידעי? פון וואו האט מען געוואוסט אויף די פיר הונדערט מיידלעך צו זיי זענען בתולות אדער בעולות? אמר רב כהנא, הושיבום על פי חבית של יין, מען האט זיי ארויפגעזעצט אויף א פעסל וויין, בעולה, איינער וואס מען האט שוין געוואוינט מיט איר, ריחה נודף, איז די גערוך פון די וויין אריין אין איר, און ס'איז ארויסגעקומען דורכן מויל, ווי די בן איש חי זאגט א מליצה, נכנס יין, יצא סוד, ס'איז ארויסגעקומען די סוד אז זי איז שוין א בעולה, בתולה, אויב זי איז נאך געווען א בתולה, אין ריחה נודף, איז די גערוך פון די וויין נישט אריין אין איר, ממילא איז עס נישט ארויסגעקומען דורכן מויל. פרעגט די גמרא, פארוואס האט מען דארט געדארפט מאכן אזא מין פראבע, ונעברינהו לפני הציץ, מ'האט זיי אויכעט געקענט אדורכפירן פארן ציץ אזוי ווי מ'האט געטון ביי די בנות מדין? דאס קען מען נישט פרעגן פארוואס ביי די בנות מדין האט מען נישט געטון די עצה פון די פעסל וויין? ווייל ביי די בנות מדין האב איך נישט געדארפט וויסן צו עס איז בתולה אדער בעולה, וואס אויף דעם העלפט די עצה פון די וויין. דארט האב איך געדארפט וויסן צו עס איז דריי יאר מיט א טאג אדער נישט, אויף דעם האב איך געמוזט האבן די רוח הקודש פונעם ציץ. אבער דא ווי איך האב געדארפט וויסן צו עס איז בתולה אדער בעולה, האב איך דאך עס געקענט געוואר ווערן דורכ'ן ציץ. און דער רש"ש שטעלט זיך אז ער פארשטייט נישט די קשיא פון די גמרא, דאס אז די ציץ זאל מאכן פניה מוריקות זאגט רש"י דאס איז בדרך נס. און פארוואס זאל מען זיך דארפן באנוצן מיט א נס אז מען קען זיך באנוצן מיט די חבית של יין וואס דאס איז א דרך הטבע? ס'קען אפשר זיין אז דאס איז מער א בושה פאר די בנות ישראל אז מען זאל זיי ארויפזעצן אויף א פעסל, און פאר דעם האט די גמרא געוואלט אז מען זאל ענדערש זיי געבן א פיר אדורך פארן ציץ, וואס דאס איז נישט אזא בזיון. ענפערט די גמרא, אמר רב כהנא, בריה דרב נתן, לרצון להם כתיב, ס'שטייט ביים ציץ אז דאס טוט באוויליגן פאר די אידן, לרצון ולא לפורענות, מ'קען נישט נעמען דעם ציץ וואס קומט לרצון און מאכן דערפון א פורענות, ווייל דארטן האט מען דאך די אלע מיידלעך וואס זענען געווען געוואוינט שוין מיט א מאן אויסגעהארגעט, די אלע פון יושבי יבש גלעד, ווייל זיי האבן נישט געקומען מלחמה האלטן מיט שבט בנימין, האט מען זיי אויסגעהארגעט, האט מען נישט געוואלט אז די ציץ זאל ארויס העלפן אין דעם. פרעגט די גמרא אי הכי במדין נמי, אויב די ציץ קומט נישט לפורעניות, פארוואס ביי די בנות מדין האט מען יא געמעגט דאס נוצן אלס א פראבע וועם מען דארף הרג'נען און וועם נישט? אמר רב אשי להם כתיב, להם לרצון ולא לפורעניות, ולעובדי כוכבים אפילו לפורעניות. ביי אידן איז די ציץ לרצון און נישט צו באשטראפן, ביי גוים איז עס אפילו צו באשטראפן. אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון בן יוחאי, א גיורת, אונטער דריי יאר מיט א טאג, איז נישט בחזקת זנות, און זי מעג חתונה האבן צו א כהן. זאגט דער זוהר הקדוש, רבי יצחק פתח ואמר, ס'שטייט א פסוק אין קהלת וישוב העפר על הארץ כשהיה, די ערד, די שטויב, די זאמד וועט צוריק גיין צו די ערד אזוי ווי עס איז געווען, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, די גייסט פון א מענטש, דאס וועט צוריק גיין צום אייבערשטן וואס ער האט עס אריין געגעבן. תא חזי. כד ברא קודשא בריך הוא לאדם ווען דער אייבערשטער האט באשאפן דעם מענטש, נטל עפריה מאתר דמקדש האט ער גענומען זיין ערד פון די מקום המקדש, ובנה גופיה און די גוף האט ער אויפגעבויט מארבע סטרין דעלמא פון די פיר זייטן פון די וועלט, דכלהו יהבו ליה חילא, אלע זייטן האבן אריינגעגעבן אין אים א כח, לבתר נאכדעם וואס די גוף איז שוין פארטיג געווען אתרק עליה רוחא דחיי, האט דער אייבערשטער אויסגעלערט אויף אים א רוח פון לעבן, כמה דאת אמר ויפח באפיו נשמת חיים וגומר, לבתר נאכדעם קם האט ער זיך אויפגעהויבן, וידע, און דער אדם האט געוואוסט דאיהו מעילא ותתא אז ער איז צוזאמגעשטעלט פון די אויבערשטע און פון די אונטערשטע, וכדין אתדבק האט ער זיך באהאפטן וידע חכמה עלאה, ער האט געוואוסט די אויבערשטע חכמה. כגוונא דא די זעלבע זאך כל בר נש דעלמא איהו כליל מעילא ותתא יעדער מענטש אויף די וועלט איז צוזאמגעשטעלט פון אויבערשטע חלקים און פון אונטערשטע חלקים וכל אינון דידעין לאתקדשא בהאי עלמא כדקא יאות די אלע וואס ווייסן וויאזוי מען הייליגט זיך אויף די וועלט ווי ס'דארף צו זיין כד אולידו בר ווען זיי געבוירן א זון משכין עליה טוען זיי אראפשלעפן אויף דעם זון א רוחא קדישא א הייליגע גייסט מאתר פון א פלאץ דכל קדושי נפקין מניה וואס אלע הייליגקייטן קומען פון דארטן ארויס. ואלין און די קינדער אקרון ווערן אנגערופן בנים לקודשא בריך הוא, קינדער פונעם אייבערשטן, בגין דגופא אתעביד בקדושה כדקא יאות, ווייל זייער גוף איז געמאכט געווארן מיט די ריכטיגע קדושה, הכי נמי יהבין ליה רוחא, אזוי געבט מען זיי אויכעט א גייסט, מאתר עילאה קדישא, פון א העכערע הייליגע פלאץ כדקא חזי, אזוי ווי ס'פאסט זיך, והא איתמר און דאס האט מען שוין געלערנט תא חזי. בשעתא דזמין בר נש למיהב חושבן עובדוי ווען דער מענטש איז פארגעברייט צו געבן א חשבון אויף זיינע מעשים עד לא יפוק מעלמא נאך פאר ער גייט ארויס פון דער וועלט, ההוא יומא, דער לעצטער טאג פון דעם מענטש'נס לעבן, יומא דחושבן איהו, דאס איז א טאג פון חשבון, דגופא ונשמתא יהבי חושבנא, די גוף און די נשמה געבן אינאיינעם אפ א חשבון הנפש, לבתר נאכדעם ווען עס איז געקומען די צייט פונעם מענטש צום גיין פון דער וועלט, נשמתא אתפרשא מניה, די נשמה שיידט זיך אפ פון אים, וגופא תב לארעא, און די גוף קערט זיך צוריק צו די ערד, וכולא אלע תב לאתריה, דאתנסיב מתמן, ווערט צוריק געקערט צו דער פלאץ פון וואו ער איז גענומען געווארן, ואוקמוה דאס האט מען איינגעזעצט. און דאס בלייבט אזוי עד זמנא, ביז די צייט, דקודשא בריך הוא זמין וואס דער אייבערשטער איז פארגעגרייט לאחיא מתייא, לעבעדיג צו מאכן די טויטע, כולא גניז קמיה, ביז יענע צייט איז אלעס באהאלטן ביים אייבערשטן.

וההיא נשמתא ממש, די נשמה אליין גניזא איז באהאלטן קמי קודשא בריך הוא ביים אייבערשטן, ותבת לאתרה, און זי קערט זיך צוריק צו איר פלאץ כפום ארחהא לויט די מעשים וואס זי האט געטון ביים לעבן, אזא מין פלאץ באקומט זי, כמה דאת אמר, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. ולזמנא, און צו די צייט, דזמין קודשא בריך הוא לאחיא מתייא ווען דער אייבערשטער איז אנגעגרייט צו מחיה מתים זיין, זמין איהו איז דער אייבערשטער אנגעגרייט לארקא אויסצוגיסן טלא א טל מרישיה פון זיין קאפ כביכול עלייהו אויף די אלע מתים, ובההוא טלא מיט דעם טל יקומון כולא מעפרא וועלן אלע אויפשטיין פון דער ערד, הדא הוא דכתיב כי טל אורות טלך, מאי טל אורות, אורות ממש, ממש ליכטיקייטן, די טל קומט מאינון נהורין דלעילא, פון די ליכטיקייטן פון אויבן דבהון זמין, מיט דעם איז דער אייבערשטער אנגעגרייט לארקא חיין לעלמא, אריינצוגיסן א לעבן אויף די וועלט. בגין דאילנא דחיי, דער עץ החיים, יריק חיין, דלא פסקין לעלמא, ער טוט אראפ גיסען חיים וואס הערען זיך נישט אויף אויף די וועלט, דהא השתא פסקין, יעצט, די יעצטיגע לעבען האקט זיך אמאל אפ, בגין דחויא בישא שלטא, ווייל דער שלעכטער נחש איז נאך שולט, ואתכסיא סיהרא, די לבנה ווערט פארדעקט, די מידת המלכות איז פארדעקט, ובגין כך כביכול פסקין מימוי, פאר דעם האקט זיך איבער די וואסערען, די שפע, אבער וחיין און וחיין לא שלטין בעלמא כדקא יאות, דער חיות קען נישט געהעריג שולט זיין אויף די וועלט. אבער בההוא זמנא, יענע צייט, ההוא יצר הרע דאיהו חויא בישא יסתלק מעלמא, דער יצר הרע וואס ער איז די שלעכטע שלאנג ער וועט אוועקגענומען ווערן פון די וועלט, ויעבר ליה קודשא בריך הוא די אייבערשטער וועט אים אפטון כמה דאתמר ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, לבתר דאיהו אתעבר מעלמא נאכדעם וואס ער וועט אוועקגענומען ווערן פון די וועלט, סיהרא לא אתכסיא די לבנה וועט שוין מער נישט זיין פארדעקט, ונהרא דנגיד ונפיק לא יפסקון מבועוי, די טייך וואס עס ציט די שפע וועט זיך קיינמאל נישט אויפהערן צו קוועלן, וכדין כתיב והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים, וגומר. רמב"ם לערנט מען ווייטער הלכות יסודי התורה פרק ה. זאגט דער רמב"ם, נשים פרויען, שאמרו להם גוים, תנו לנו אחת מכן, געטס אונז איבער איינע פון ענק, ונטמא אותה, אונז וועלן מיר מזנה זיין מיט איר, ואם לאו, טאמער עטס געטס אונז נישט איבער איינע, נטמא את כולכם וועלן מיר אלע מטמא זיין. איז די הלכה, יטמאו כולם, אלע זאלן זיך לאזן ענדערשער, ולא ימסרו להם נפש אחת מישראל, מען טאר נישט איבערגעבן פארן גוי א נפש אחת. וכן די זעלבע הלכה וועט זיין, אם אמרו להם גוים, גוים זאגן פאר א גרופע אידן תנו לנו אחד מכם, געטס אונז איבער איינער פון ענק, ונהרגנו אונז וועל מען אים הרג'נען, ואם לאו אז עטס געטס נישט איבער נהרוג כולכם וועט מען ענק אלע אויס הרג'נען, יהרגו כולם זאלן זיך אלע לאזן הרג'נען ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל מען טאר נישט איבער געבן א נפש אחת מישראל. ואם יחדוהו להם, טאמער זיי האבן מייחד געווען, געזאגט פונקטליך וועמען זיי ווילן, ואמרו תנו לנו פלוני, אדער געבט אונז איבער דעם מענטש, או נהרוג את כולכם, אדער וועט מען אלע אויסהרג'ענען, דעמאלטס ווענדט זיך שוין. אם היה מחויב מיתה, טאמער יענער מענטש האט זיך טאקע פארשולדיגט פאר די גויים, כשבע בן בכרי אזוי ווי ס'איז געווען די מעשה מיט שבע בן בכרי וואס ער האט מורד געווען אין דוד המלך און ער איז אנטלאפן צו א שטאט אבל און יואב איז געגאנגען און ער האט אים ארוי ער האט געבעטן די מענטשן זאלן אים ארויסגעבן און זיי האבן טאקע אזוי געטון יתנו אותו להם דעמאלט מעג מען אים יא איבערגעבן פאר די מלוכה און נאך אלץ ואין מורין להם כן לכתחילה די הלכה איז טאקע אזוי אבער אין מורין כן מען פסק'נט נישט אזוי לכתחילה מען דארף פרובירן אלע מיטלען און נישט איבערגעבן און דאס האט די רמב"ם ארויסגעלערנט פון א ירושלמי. וואס עס שטייט דארט א מעשה, אין די צייטן פון רב שי' בן לוי איז געווען א מענטש וואס ער איז מחויב געווארן פארן קעניג, און ער איז אנטלאפן צו רב שי' בן לוי, דער קעניג האט ארום גענומען די גאנצע שטאט, האט רב שי' בן לוי געזאגט אז מען זאל איבער געבן דעם מענטש פארן קעניג, אליהו הנביא פלעגט כסדר קומען זיך אנטפלעקן צו רב שי' בן לוי, און פון דעמאלטס איז ער מער נישט געקומען. האט רב שי' בן לוי געפאסט אסאך טעג, ביז אליהו איז געקומען נאכאמאל צו אים, און אליהו האט אים געזאגט פארוואס דארף איך קומען צו דיר, אז דו ביסט א מסור, דו געסט איבער מענטשן פארן קעניג. האט אים רב שי' בן לוי געזאגט איך האב דאך נאר געטון וואס די משנה הייסט, די משנה האט געזאגט אז טאמער זיי זאגן אז איך דארף דעם ספעציפישן מענטש, דארף מען אים איבערגעבן. האט אליהו געענטפערט, דאס איז אבער נישט קיין משנת חסידים, מען דארף זיך נישט אזוי פירן. האט דער רמב"ם פארשטאנען פון דעם אז אפילו א מענטש וואס איז מחויב מיתה אזוי ווי שבע בן בכרי, דאך האט זיך אליהו נישט באוויזן פאר רב שי' בן לוי ווייל ער האט אים איבערגעגעבן, ווייל לכתחילה וואלט ער זיך נישט געדארפט אזוי פירן. זאגט דער רמב"ם, ואם אינו חייב מיתה, טאמער דער ספעציפישער מענטש וואס זיי האבן פארלאנגט איז נישט געווען מחויב מיתה פאר זיי, יהרגו כולן זאלן זיך אלע ווייטער לאזן הרג'נען, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. זאגט דער רמב"ם ווייטער. כענין שאמרו באונסין, פונקט ווי מען האט געזאגט ווען מען צווינגט איינעם אז ס'איז דא אזא זאך ווי יהרג ואל יעבור אויף די שלש עבירות חמורות, כך אמרו בחלאים, ווען א מענטש איז קראנק און ער דארף זיך היילן מיט איינע פון די איסורים, כיצד? מי שחלה ונטה למות, א מענטש האלט חלילה ביים שטארבן, ואמרו הרופאים, די דאקטוירים זאגן שרפואתו בדבר פלוני מאיסורין שבתורה, א געוויסע איסור אין די תורה, מוז ער עסן און דורך דעם וועט ער געהיילט ווערן, עושין, מאכט מען עס פאר אים, ומתרפאין, מען מעג זיך היילן בכל איסורין שבתורה במקום סכנה, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, די שלש עבירות חמורות שאפילו במקום סכנה, אין מתרפאין בהן, טאר מען זיך נישט לאזן היילן דורך דעם, ואם עבר ונתרפא, טאמער א מענטש האט עובר געווען און ער האט זיך געלאזט היילן דורך עבודה זרה גילוי עריות אדער שפיכות דמים, עונשין אותו בית דין עונש הראוי לו, די בית דין דארף אים געבן א פאסיגע שטראף. מוסר לערנט מען ווייטער אין ספר הרוקח. שורש האהבה, די ווארצל פון אהבה איז, שהנפש מלאה אהבת השם, די נפש איז אנגעפילט מיט ליבשאפט צום אייבערשטן, וקשורה בעבותות האהבה, זי איז אנגעקניפט מיט שטריק פון אהבה, בשמחה ובטוב לבב, ולא כעובד רבו בעל כרחו, נישט ווי איינער וואס טוט געצווינגענערהייט דינען זיין האר, אלא אפילו אם היו מוחין בידו, אפילו די מענטשן וואלטן אים געשטערט, האהבה בוערת בתוך לבו לעבוד, די אהבה ברענט ביי אים אין הארץ ווייטער צו טון, ושמח להשלים רצון בוראו, ער פריידט זיך צו טון די רצון פון זיין באשעפער, שכן אמר המשורר, דוד המלך האט געזאגט עבדו את ה' בשמחה, ועובד בישרת הלב, כדכתיב, ולישרי לב שמחה, ואינו עובד לו ער דינט נישט דעם אייבערשטן לא להנאתו נישט פאר זיין אייגענע הנאה, ולא לכבודו און נישט פאר זיין אייגענע כבוד. ואומר, דער מענטש וואס דינט מאהבה זאגט, מה אני, וואס בין איך דען, נבזה א פארשעמטער וחדל אישים, אן אונטערמענטש, היום כאן ומחר בקבר, היינט בין איך דא, מארגן בין איך שוין נישט דא, הן בעוון חוללתי, איך בין באשאפן געווארן פון א זינד, ואני מלא גלל, איך בין פול מיט שמוץ, איך נבחרתי, ווי בין איך אויסגעקליבן געווארן ונבראתי און באשאפן געווארן, להיות עבד למלך הכבוד, צו זיין א קנעכט פאר דעם מלך הכבוד. כי כשהנשמה חושבת בעומק ביראה, ווען די נשמה קלערט אריין אין די טיפענישן פון יראה, קומט מען צו צו אהבה, רשף, א פלאם פון אהבת הלב בוער בה, פלאקערט אויף, וגיל שמחת הקרב מרבה, ס'פארמערט זיך די שמחה אינעווייניג, ושמחת הלב, ועלז כליות גדל, ס'וואקסט א שמחה אין די הארץ און אין די נירן, חכמת אדם תאיר פניו, ס'טוט אויפשיינען אויף זיין פנים די חכמה, וישמחו בו אוהבי שמו. כי כל האיש אשר חכמת ה' בלבם, חושבים בשמחה, זיי טראכטן שטענדיג מיט א פרייליכקייט, חשק, עשיית רצון בוראם, וויאזוי זיי קענען ווייטער טון מיט א חשק, די רצון פון זייער באשעפער, לעשות מצוותיו בכל לב. והאוהב, איינער וואס האט ליב דעם אייבערשטן, אינו חושב הנאות העולם הזה, ער טראכט בכלל נישט, און ער נישט מחשיב, די הנאות פון די וועלט, ואינו חושש, ס'גייט אים נישט אן, בטיולי אשתו, פארברענגען מיט די פרוי ולא בבניו ובנותיו, והכל כאין נגדו, דאס איז אלעס גארנישט ביי אים, רק איין ציל האט ער לעשות רצון בוראו, ולזכות אחרים, ער וויל אנדערע מענטשן אויך מזכה זיין, ולקדש שמו, ער וויל הייליגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען ולמסור עצמו באהבתו, ער וויל זיך מוסר נפש זיין צוליב אהבת השם, כאברהם שאמר הרימותי ידי, ער האט אויפגעהויבן די הענט און געשוואוירן אם מחוט ועד שרוך נעל אז ער גייט גארנישט נעמען פון דעם מלך סדום. ס'האט אים גארנישט אינטערעסירט די גאנצע כבוד און די גאנצע געלט, וכפנחס שמסר עצמו כשהרג זמרי ער האט זיך מוסר נפש געווען מיט'ן הרג'ענען זמרי בן סלוא. ואין מנשאין את עצמם, מענטשן וואס דינען דעם אייבערשטן מיט אהבה טוען זיך נישט גרויס האלטן, ואין מדברים דברים בטלים, ואינם רואים פני נשים, ושומעים חרפתם אפילו זיי הערן זייערע שאנדע, ואינם משיבין ענטפערן זיי גארנישט צוריק, וכל מחשבותם עם בוראם, זייער גאנצע מחשבה איז נאר מיטן באשעפער, ומנעימים זמרים לקונם, זיי זינגען פארן אייבערשטן, וכל עשת מחשבותם, די גאנצע שטיק פון זייער מחשבה, בוער באש אהבתו, ס'פלאקערט מיט א פייער פון ליבשאפט, אשריהם, וואויל איז זיי, בזה אויף די וועלט, ולבא, און אויף יענע וועלט.